בעזר השם יתברך, מסכת חגיגה דף י ז, מ'הייבט אן דף י ז עמוד א', אויבן, ביי די משנה, זאגט די הייליגע משנה, בית שמאי אומרים, מביאין שלמים ואין סומכין עליהם, אבל לא עולות, ס'טייטש אזוי, בית שמאי האלטן, אז ווען ס'קומט צו יום טוב, יום טוב מעג מען מקריב זיין א שלמים, מ'רעדט נישט דא פון יעדע שלמים, שלמי נדרים און נדבות טאר מען נישט, נאר קרבנות חובה, נאר דא רעדט מען טאקע פון שלמי חובה, נאר וואס, רש י זאגט, אז שלמי חגיגה טאר מען אויך נישט מקריב זיין יום טוב, נאר שלמי שמחה. תוס' פרעגט שוין אויף רשי, פארוואס טאקע איז רשי אזוי מפרש, אבער על כפנים זאגן די בית שמאי אז שלמי חובה מעג מען מקריב זיין יום טוב, ווייל ווי נישט ווי ס'איז אויך אוכל נפש, דער באלעבאס עסט די פלייש, סמיכה זאגן די בית שמאי טאר מען נישט מאכן, האמיר געזען די פריערדיגע בלאט נעכטיגע בלאט, צוויי טעמים, און דא וועל מיר גיין מיטן טעם ווייל בית שמאי האלטן אז מען זאגט נישט תיכף לסמיכה שחיטה און במילא קענסטו מאכן סמיכה ערב יום טוב פעלט נישט אויס מאכן סמיכה יום טוב אבער עולות זאגן די בית שמאי עולות טאר מען נישט מקריב זיין יום טוב פארוואס ווייל בית שמאי האלטן שטייט אין פסוק אך אשר יאכל לכל נפש הוא לבדו יעשה לכם לכם ולא לגבוה נאר אוכל נפש וואס א מענטש האט הנאה מעג מען מאכן יום טוב פארן באשעפער לגבוה נישט מילא עולות וואס א מענטש עסט נישט פון די פלייש מען פארברענט עס אינגאנצן אויפן מזבח טאר מען נישט מקריב זיין יום טוב, אזוי זאגן די בית שמאי, ובית הלל אומרים, בית הלל קריגן זיך, און זיי זאגן מביאים שלמים ועולות וסומכין עליהם, ס'טייטש אויף ביידע נקודות קריגן זיך די בית הלל אויף די בית שמאי, אויף די ערשטע נקודה די נקודה פון סמיכה, בית הלל האלט תיכף לסמיכה שחיטה, מען מוז מאכן סמיכה פאר שחיטה מען מוז עס מאכן יום טוב, דערפאר זאגן די בית הלל וסומכין עליהם, און די אנדערע נקודה קריגן זיך אויך די בית הלל, זיי האלטן מען מעג יא מקריב זיין עולת ראי' יום טוב אפילו טאקע אז א מענטש עסט נישט פון די פלייש, אבער זיי נוצן די לכם אויף עפעס אנדערש, זיי נוצן לכם ולא לכותי, און זיי לערנען פון וחגותם אותו חג להשם אז פארקערט גאר, מען מעג יא מקריב זיין אן עולה יום טוב. זאגט יעצט די משנה ווייטער, עצרת שחל להיות בערב שבת, טאמער שבועות געפאלט ערב שבת, בית שמאי אומרים זאגן די בית שמאי, יום טבוח אחר שבת, ווען שעכט מען די עולת ראי' און די שלמי חגיגה? נאך שבת, זונטאג. פארוואס? ווייל ערב שבת, שבועות, יום טוב, זאגן די בית שמאי, מען טאר נישט מקריב זיין נאר שלמי שמחה, דא רעדט מען נישט פון שלמי שמחה, יעצט רעדט מען פון חגיגות און עולות, זאגן די בית שמאי, יום טוב טאר מען נישט מקריב זיין, איז ערב שבת טאר מען נישט מקריב זיין שבת פארשטייט זיך מען טאר נישט מקריב זיין ווייל ס'איז שבת ווען העט מען מקריב זיין די חגיגה מיט די עולת ר י? זונטאג ובית הלל אומרים בית הלל זאגן אין לו יום טבוח וואס טייטש ס'פעלט נישט אויס זונטאג פארוואס ווייל מען מעג אלעס מקריב זיין יום טוב פרייטאג שבועות העט מען מקריב זיין סיי די עולת ראי' און סיי די שלמי חגיגה אבער ומודים בית הלל זענען מודה שאם חל להיות בשבת שיום טבוח אחר שבת אז טאמער יום טוב געפאלט שבת שבועות געפאלט שבת פארשטייט זיך שבת אליין טאר מען נישט מקריב זיין נישט עולת ראיה נישט שלמי חגיגה איז דעמאלטס שטופט מען עס איר אפ אויף זונטאג אויף א טאג שפעטער זאגט די משנה ווייטער אין כהן גדול מתלבש בכליו וואס טייטש ווען ס'געשעהט שוין יא ווען מען שטופט אפ די קרבנות פון שבועות ווייל שבועות געפאלט שבת און מען שטופט אלץ אפ אויף זונטאג איז זונטאג בעצם איז דאך א טאג וואס מען גייט יעצט מקריב זיין אלע קרבנות פון יום טוב וואלט געפאסט אז מען זאל זיך פירן יום טוב'דיג פון דעסוועגן איז מען מקפיד אז די כהן גדול זאל זיך נישט אנטוהן יום טוב'דיג, בכליו מיינט נישט די כלי קודש די בגדי כהונה, מען רעדט פון שיינע יום טוב'דיגע בגדים טאר די כהן גדול נישט גיין, און די זעלבע זאך ומותרים בהספד ותענית, נארמאל וואלט מען דאך געזאגט ס'איז א טאג וואס מען איז מקריב אלע קרבנות איז עס אסור בהספד ותענית, דא זאגט מען נישט אזוי, פארוואס? שלא לקיים דברי האומרים עצרת אחר השבת, די צדוקים די בייתוסים זיי האבן געטייטשט וספרתם לכם ממחרת השבת, שבת מיינט טאקע שבת, שבת בראשית, נישט ווי אונז, אונז הייבן אן ציילן ספירה די צווייטע טאג פסח נישט קיין חילוק ווען איז פסח, די צדוקים האבן אלעמאל אנגעהויבן זונטאג, ס'טייטש לויט די צדוקים איז שבועות אלעמאל געפאלן זונטאג, איז מ'האט נישט געוואלט חס ושלום אז די צדוקים זאלן זאגן קוקטס די אידן פירן זיך טאקע זונטאג אויך יום טוב'דיג ווייל זיי זענען מודה, און דערפאר האט מען מקפיד געווען אז ווען שבועות געפאלט שבת און מען איז מקריב די קרבנות זונטאג מאכט מען קלארע סימנים יעדער זאל וויסן אז זונטאג איז מען טאקע מקריב קרבנות אבער יום טוב איז דאס נישט זאגט די הייליגע גמרא אמר רבי אלעזר אמר רבי אושעיא מנין לעצרת שיש לה תשלומין כל שבעה ווי ווייסט מען אז שבועות האט ימי תשלומין זיבן טאג זיבן ימי תשלומין ס'טייטש, פסח איז קלאר, סוכות איז קלאר, ס'איז דאך א יום טוב פון זיבן טעג, אבער שבועות איז דאך א יום טוב פון איין טאג, און ווער זאגט ס'האט זיבן ימי תשלומין, שנאמר, זאגט ער, מ'לערנט ארויס פון א פסוק שטייט אין פסוק, בחג המצות ובחג השבועות ובחג הסוכות, די תורה האט מקיש געווען די דריי, מקיש חג השבועות לחג המצות, מה חג המצות יש לו תשלומין כל שבעה, אזוי ווי חג המצות האט תשלומין כל שבעה קען מען משלים זיין די קרבנות זיבן טעג, ווי רש"י ברענגט די לימוד, שטייט אין פסוק וחגותם אותו חג לה' שבעת ימים, שטייט בעצם ביי סוכות, אבער פסח איז דאך אויך א יום טוב פון זיבן טעג מען לערנט איינס פונעם צווייטן, איז אזוי ווי פסח האט זיבן ימי תשלומין, אף חג השבועות יש לו תשלומין כל שבעה, די זעלבע זאך שבועות האט אויך זיבן ימי תשלומין, פרעגט די גמרא, ווער זאגט, ואימא מקיש לחג הסוכות, מה חג הסוכות יש לו תשלומין כל שמונה, אף חג השבועות יש לו תשלומין כל שמונה, פארוואס פארגלייכסטו שבועות צו פסח? פארגלייך עס צו סוכות, סוכות האט אן איבעריגע טאג וואס מען קען משלים זיין, אכט טאג נישט זיבן טאג אזוי ווי פסח, ממילא פארגלייך עס צו סוכות, ענפערט די גמרא ניין, שמיני רגל בפני עצמו הוא, וואס טייטש שמיני עצרת די איבעריגע טאג פון סוכות איז א יום טוב פאר זיך אליין, ס'טייטש לכאורה משמע די גמרא פארשטייט יעצט אז ס'איז נישט פון די ימי תשלומין, און אויף דעם פרעגט די גמרא גראד, אימור דאמרי שמיני רגל בפני עצמו הני מילי לענין פז"ר קש"ב, ס'איז דא זעקס זאכן ראשי תיבות פ ז רייש קוף שין בית, מ'עט שוין זעהן וואס דאס מיינט, לגבי די זעקס זאכן איז שמיני עצרת א יום טוב פאר זיך, אבל לענין תשלומין אבער ווען עס קומט צו תשלומין איז אוודאי תשלומין דראשון הוא, אוודאי איז עס יא פון די ימי תשלומין דתנן מיר האבן געלערנט אין א משנה, ביי ביי אונזער מסכתא, מי שלא חג ביום טוב הראשון של חג, חוגג כל הרגל ויום טוב האחרון, זעהן מיר קלאר אז שמיני עצרת איז פון די ימי תשלומין, ממילא צוריק שווער, פארוואס שטעלט מען צו און מען פארגלייכט שבועות צו פסח, זאל מען עס פארגלייכן צו סוכות, וועט זיין א איבעריגע טאג וואס מען קען משלים זיין, ענטפערט די גמרא, תפסת מרובה לא תפסת, תפסת מועט תפסת. ס'איז דא אזא זאך ס'טייטש ווי רש"י איז מסביר דא און אויף אנדערע פלעצער, אז ווען עס איז דא צוויי לימודים, איין לימוד א גרויסע לימוד א ברייטע לימוד, און די צווייטע א קלענערע לימוד א שמעלערע לימוד, איז דארף מען אנכאפן די קלענערע, פארוואס? ווייל אז די אמת די אליבא דאמת ווייסט מען דאך נישט וואס די ריכטיגע לימוד, די גרויסע צו די קליינע, איז לאמיר זאגן אליבא דאמת איז עס די קליינע, און אונז זאג מיר די גרויסע, איז פשט ס'איז א בחינה פון א ליגנט מען לייגט דא צו מער פון וויפיל ס'איז מה שאין כן פארקערט לאמיר זאגן אז באמת איז דא אכט ימי תשלומין און אונז נוצט מען א לימוד פון זיבן האט מען גארנישט דערלייגט וואס טייטש מ'האט דערלייגט אפשר א טאג אבער מ'האט נישט געכאפט מער וויפיל מ'מעג און במילא דארף מען אלעמאל נעמען די קלענערע לימוד און במילא אז אונז האבן דא צוויי ברירות אפצולערנען פון פסח איז זיין זיבן טאג, אדער פון סוכות איז זיין אכט טאג, איז תפסת מרובה לא תפסת, גייט מען מיט פסח נישט מיט סוכות. איי אויב אזוי פרעגט די גמרא, אלא למאי הלכתא כתביה רחמנא לחג הסוכות, אויב אזוי שטייט אין די תורה די תורה איז מקיש פסח שבועות סוכות, זאגסט אז מען לערנט ארויס שבועות פון פסח זיין ימי תשלומין, איז ווי קומט דא אריין סוכות? ענטפערט די גמרא, לאקושי לחג המצות, מה חג המצות טעון לינה, אף חג הסוכות טעון לינה, טאקע א היקש האט נישט קיין שייכות צו שבועות, א צווייטע לימוד, אז אזוי ווי ביי פסח איז דא א מצות לינה, מען דארף איבערנעכטיגן אין ירושלים, נישט די ערשטע נאכט פון יום טוב נאר די צווייטע נאכט נאך יום טוב, ביז חול המועד אינדערפרי דארף מען איבערנעכטיגן אין ירושלים, איז די זעלבע דין איז אויך דא ביי סוכות, דאס לערנט מען ארויס פונעם היקש. פרעגט די גמרא והתם מנלן, ווי ווייסט מען טאקע פסח מען דארף איבערנעכטיגן, ענטפערט די גמרא דכתיב, שטייט אין פסוק, ופנית בבוקר והלכת לאהליך, אז אינדערפרי הערשט זאל מען אהיימגיין, וועלכע אינדערפרי, איז ווי רש"י שמועסט אויס קען נישט זיין די פרי פון יום טוב, פסח אינדערפרי, ווייל מען טאר סייווי נישט אהיים גיין דען מ'טאר נישט ארויס גיין פון תחום שבת, תוס' פרעגט תחום איז נאר א דרבנן, אבער על כל פנים אזוי זאגט רש"י, נו וואס דען וואס מיינט ופנית בבוקר, ס'מיינט חול המועד אינדערפרי, פון דא ווייסט מען אז פסח איז דא א מצוה איבערצונעכטיגן אין ירושלים, און פון די היקש לערנט מען ארויס אז סוכות איז אויך אזוי. זאגט די גמרא ווייטער, מ'האמיר געזען מ'האט יעצט אנגעהויבן די גמרא, די ערשטע ווערטער דא פון די סוגיא אמר רבי אלעזר אמר רבי אושעיא אז שבועות האט זיבן ימי תשלומין, פרעגט יעצט די גמרא א קשיא פון אונזער משנה, תנן, מיר האבן געלערנט אין אונזער משנה, עצרת שחל להיות ערב שבת, טאמער שבועות געפאלט פרייטאג, בית שמאי אומרים יום טבוח אחר שבת, בית שמאי זאגן ווען ברענגט מען די קרבנות זונטאג, ובית הלל אומרים אין לו יום טבוח, מאי לאו אין לו יום טבוח כלל, וואס מיינט בית הלל אין לו יום טבוח, לכאורה מיינען זיי צו זאגן אז אין אזא יאר ברענגט מען אינגאנצן נישט קיין קרבנות, פארוואס ווייל שבועות האט נישט קיין ימי תשלומין, איז א קשיא אויף רבי אושעיא, ענטפערט די גמרא לא, שאינה צריכה יום טבוח, בית הלל מיינען צו זאגן אז סדארף נישט קיין יום טבוח סטייטש מען דארף נישט משלים זיין פארוואס ווייל די בית הלל האלטן אז יום טוב אליין קען מען מקריב זיין אלע קרבנות פרייטאג יום טוב קען מען מקריב זיין סיי די עולת ראיה און סיי די שלמי חגיגה איי פרעגט די גמרא מאי קא משמע לן וואס איז די חידוש פון די בית הלל דמקרבינן ביומיה אז זיי האלטן מען מעג מקריב זיין קרבנות יום טוב הא איפליגו בה חדא זימנא אין די משנה אליין זאגן שוין די בית הלל דתנן אזוי האט מען געזען די רישא פון די משנה בית שמאי אומרים מביאין שלמים ואין סומכין עליהן אבל לא עולות ובית הלל אומרים מביאין שלמים ועולות וסומכין עליהן בית הלל זאגט עס קלאר, עס קען נישט זיין אז בית הלל חזר'ט איבער די זעלבע זאך, נאר וואס דען, אוודאי וועט מען זאגן וואס מיינט בית הלל אומרים אין לה יום טבוח, אזוי ווי מ'האט פריערט געוואלט זאגן אז אין לה יום טבוח כלל, איז ווייטער א קשיא אויף ר' אושעיא, ענטפערט די גמרא ניין, זאגט די גמרא צריכא, ס'טייטש אזוי, אוודאי האלטן די בית הלל ווען בית הלל זאגן אין לה יום טבוח מיינט עס אינה צריכה יום טבוח, אז מ'דארף נישט מ'דארף נישט משלים זיין פארוואס ווייל מ'קען אלעס מקריב זיין יום טוב, אויב אזוי לכאורה חזר'ט זיך איבער די זעלבע מחלוקת אין די משנה צוויי מאל, אנפאנג משנה ברענגט די משנה די מחלוקת, ווען יום טוב געפאלט אינמיטן וואך, א מחלוקת בית שמאי און בית הלל צו מען קען מקריב זיין די קרבנות צו נישט, און שפעטער נאך אמאל א מחלוקת ווען שבועות געפאלט ערב שבת, וואס דארף מען צוויי מאל די זעלבע מחלוקת? זאגט די גמרא צריכא מען דארף ביידע מחלוקת'ן, פארוואס? ווייל דאי אשמעינן בהא טאמער וואלט נאר געהאט די רישא פון די משנה, אז וואס? אז ווען יום טוב געפאלט אינמיטן וואך, זאגן די בית שמאי, מען וועט מקריב זיין די קרבנות נאך יום טוב, און בית הלל זאגן מען איז מקריב יום טוב אליין, קען מען זאגן דאי אשמעינן בהא בהא קאמרי בית שמאי, משום דאפשר למחר, אבל בהא אימא מודו להו לבית הלל, וואלט מען געזאגט אזוי, בית שמאי זאגן טאקע אז ווען יום טוב געפאלט דינסטאג לאמיר זאגן, איז יום טוב קען מען נישט מקריב זיין קרבנות, וועסט ברענגען דיין קרבנות מיטוואך, נישט דא א חשש נישט דא קיין פראבלעם מען קען אלעמאל אפשטופן אלעס מיט א טאג, אבער קען זיין ווען יום טוב געפאלט ערב שבת, דא וואס געשענט אז מען שטופט עס אפ מיט א טאג, שטופסט עס אפ אויף שבת, שבת קען מען אויך נישט, דארף מען עס אפשטופן צוויי טעג, איז אפשר דא זענען בית שמאי מודה ניין, צוויי טעג איז דא א חשש די איד וועט פארגעסן ער וועט פושע זיין און נישט ברענגען צום סוף זיין קרבנות, אפשר דא איז די בית שמאי מודה צו די בית הלל אז מען זאגט פיין קענסט ברענגען א קרבנות יום טוב, פאר דעם זאגט די משנה די צווייטע ציור אז ווען שבועות געפאלט ערב שבת האלטן די בית שמאי נאך אלץ שטופ עס אפ צוויי טעג, יום טוב ברענגט מען נישט קיין קרבנות, פאר דעם איז דא די סיפא, ווייטער ואי אשמעינן בהא, טאמער עס וואלט נאר געשטאנען די סיפא וואלט איך געזאגט בהא קאמרי בית הלל משום דלא אפשר למחר, וואלט איך געזאגט יא, דא זאגן די בית הלל מען מעג מקריב זיין די קרבנות יום טוב, ווייל ס'נישט דא קיין ברירה, אז וועסט נישט מקריב זיין יום טוב וועסט דארפן ווארטן צוויי טעג, אבל בהא, אבער קען זיין ביי אזא ציור ווי די רישא, וואס מען דארף נישט ווארטן צוויי טעג נאר איין טאג, אימא מודו לבית שמאי, אפשר בית הלל מודה צו די בית שמאי אז מען שטופט אלץ אפ מיט א טאג, צריכא, דערפאר ברענגט די משנה ביידע מחלוקת'ן. זאגט די גמרא ווייטער, תא שמע, נאך א קשיא פון א ברייתא אויף ר' אושעיא, מיר האבן געלערנט אין א ברייתא, מי שלא חג שבעת ימי הפסח ושמונת ימי החג ויום טוב של עצרת, איינער וואס האט נישט געברענגט די חגיגה, משך די זיבן טאג פסח, די אכט טאג סוכות, אדער ויום טוב של עצרת יום טוב שבועות, שוב אינו חוגג, קען מער נישט ברענגען קיין חגיגה. מאי לאו, יום טוב של עצרת, לכאורה וואס שטייט אין די ברייתא, אז ווער ס'ברענגט נישט די חגיגה יום טוב שבועות קען מער נישט משלים זיין, א קשיא אויף ר' אושעיא, וואס ר' אושעיא געזאגט ס'דא זיבן טעג משלים צו זיין, זאגט די גמרא לא, האסט נישט פארשטאנען די ברייתא, יום טבוח, ווי דער רש"ש איז מסביר זייער שיין, אז אין די ברייתא איז געשטאנען י ו ט ראשי תיבות, האט די גמרא פארשטאנען י ו ט איז ראשי תיבות יום טוב, איז אויף דעם זאגט די גמרא ניין, ס'איז ראשי תיבות יום טבוח, א טאג וואס מ'קען משלים זיין, ס'הייסט מ'קען יא משלים זיין די קרבנות, די חגיגה וואס מ'איז נישט מקריב שבועות, איי פרעגט די גמרא אי הכי ניפשוט מינה דחד יום טבוח, יום טבוח איז א לשון יחיד, איין טאג קען מען משלים זיין, נישט זיבן טאג אזוי ווי ר' אושעיא האט געזאגט, ענטפערט די גמרא ניין, אימא ימי טבוח, ווייטער, י ו ט, ראשי תיבות ימי טבוח, ס'דא זיבן טאג וואס מ'קען משלים זיין, ס'נישט קיין קשיא אויף ר' אושעיא, פרעגט די גמרא נאך א קשיא אויף ר' אושעיא, תא שמע, דתני רבה בר שמואל, אמרה תורה, מנה ימים וקדש חודש, ס'טייטש די תורה זאגט, צייל טעג, אמאל נײַן און צוואַנציק אמאל דרײַסיק, און מאך ראש חודש, יעדע נײַן און צוואַנציק צו דרײַסיק טאג איז ראש חודש, די זעלבע זאך, זאגט די תורה מנה ימים, וקדש עצרת, מ'ציילט פופציג טאג, נײַן און פֿערציק טאג, און די פופציגסטע טאג איז שבועות, און ממילא קען מען צושטעלן, מה חודש למנויו, אף עצרת, למנויה, וואס טייטש ווען ס'קומט צו ראש חודש וואס ציילט מען? מען ציילט טעג, וואס טייטש מען ציילט פֿיר און צוואַנציק שעה, פֿיר און צוואַנציק שעה, פֿיר און צוואַנציק שעה, נאך א פֿיר און צוואַנציק שעה, מען ציילט אזוי נײַן און צוואַנציק צו דרײַסיק מאל, און נאכדעם צום סוף איז ראש חודש, יעצט וויפיל טאג קען מען ברענגען קרבנות אין ראש חודש? איין טאג, ראש חודש אליין, ווי לאנג איז א טאג פֿיר און צוואַנציק שעה, וואס טייטש מען ציילט טעג פון פֿיר און צוואַנציק שעה, און די צייט וואס מען קען ברענגען קרבנות, איז אויך פֿיר און צוואַנציק שעה און די זעלבע זאך, זאגט די ברייתא איז שבועות לכאורה, שבועות ציילט מען אויך טעג, פֿופֿציק טעג נײַן און פֿערציק טעג מען ציילט פֿיר און צוואַנציק שעה, איז ווען קען מען ברענגן קרבנות אויך לכאורה נאר פֿיר און צוואַנציק שעה, מאי לאו גמר מחודש, מה חודש יום אחד, אף עצרת יום אחד. אמר רבא, זאגט רבא ניין, ותסברא אטו עצרת יומי מנינן שבועי לא מנינן, ס'טייטש ווען ס'קומט צו שבועות ציילט מען נאר טעג, זאגט רבא מען ציילט אויך וואכן, והאמר אביי, מצוה למימני יומי דכתיב תספרו חמישים יום, מען דארף טאקע ציילן טעג וואס שטייט תספרו חמישים יום, אבער די מצוה למימני שבועי, ס'איז אויך א מצוה צו ציילן וואכן דכתיב, שבעה שבועות תספר לך, מען דארף ציילן וואכן, אונז ציילן מיר טאקע וואכן, ווען עס קומט צו ספירה, ציילט מען טעג מיט וואכן, און ממילא זאגט רבא פארקערט גאר, ס'דא דא גאר א ראיה צו ר' אושעיא ווייל אזוי ווי מען זעט ווען עס קומט צו ראש חודש מען ציילט טעג פֿיר און צוואַנציק שעה, און ווען קען מען ברענגען די קרבנות פֿיר און צוואַנציק שעה, דא אויך, מען ציילט וואכן, ווען קען מען ברענגען קרבנות, א וואך אזוי ווי ר' אושעיא האט געזאגט. ועוד, און נאך זאגט רבא, חג שבועות כתיב, ס'טייטש, לאז אפ די פסוקים תספרו חמשים יום, שבעה שבועות תספור לך, די נאמען אליין חג שבועות, א לשון פון שבוע, פון וואכן, איז א ראיה מען דארף ציילן וואכן נישט נאר טעג. און פארוואס דארף מען די ועוד, זענען די ראשונים מסביר, ווייל טאמער מען וואלט נאר געהאט די לימוד תספרו חמשים יום, שבעה שבועות תספור לך, קען מען זאגן תפסת מרובה לא תפסת אזוי ווי מען האט פריעד געזען דערפאר ברענגט מען נאך די ראיה פון די נאמען פון חג השבועות מען דארף ציילן וואכן מילא על כל פנים זאגט רבא פון דא איז גאר דא א ראיה צו ר' אושעיא קיין קשיא אויף ר' אושעיא איז נישט דא זאגט די גמרא דבי רבי אליעזר בן יעקב תנא ביי רבי אליעזר בן יעקב האט מען געלערנט א ברייתא אמר קרא שטייט אין פסוק וקראתם ובקצרכם ס'טייטש אין איין פסוק שטייט וקראתם בעצם היום הזה מקרא קודש אין די נעקסטע פסוק שטייט ובקצרכם את קציר ארצכם די פסוקים רעדן פון שבועות און פסוקים פון שבועות, איזה חג שאתה קורא וקוצר בו, הווי אומר זה חג עצרת, די פסוקים רעדן פון שביעות, און ס'שטייט דא אז ס'איז א יום טוב וואס סיי שאתה קורא, סיי ס'איז א יום טוב, וקראתם ס'איז א מקרא קודש, און סיי בקצרכם, מ'שניידט דעמאלטס תבואה, ממילא זאגט ר' אליעזר בן יעקב, אימת, ווען איז דאס? אילימא ביום טוב, יום טוב שבועות אליין, קצירה ביום טוב מי שרי, מעג מען דען שניידן תבואה יום טוב? אוודאי נישט. אלא לאו, נאר אוודאי זאגט רבי אליעזר בן יעקב, לתשלומין, פון דא איז א ראיה אז ס'איז דא ימי תשלומין, טאמער מ'האט נישט מקריב געווען די חגיגה שבועות, קען מען משלים זיין נאך שבועות אויכעט, וואס דעמאלס די טעג נאך שבועות איז סיי וקראתם, ס'איז א בחינה פון א יום טוב ווייל מ'קען דאך ברענגען די קרבן חגיגה, און סיי ובקצרכם, ס'א וואכן טאג, קען מען שניידן תבואה, און במילא איז דא דא נאך א ראיה, א צווייטע ראיה אינגאנצן פון רבי אושעיא, רבי אושעיא האט געברענגט א ראיה פון א היקש פון פסח צו שבועות, רבי אליעזר בן יעקב ברענגט א ראיה פון די פסוקים וקראתם ובקצרכם אז ס'איז דא ימי תשלומין אויף שבועות, זאגט אונז די גמרא פארוואס דארף מען ביידע ראיות? פארוואס דארף מען סיי די ראיה פון רבי אושעיא און סיי די ראיה פון רבי אליעזר בן יעקב? זאגט די גמרא ואף על גב דאיתמר דרבי אלעזר אמר רבי אושעיא איצטריך דרבי אליעזר בן יעקב, ווייל דאי מדרבי אלעזר אמר רבי אושעיא, הוה אמינא מה תשלומין של חג המצות אסור בעשית מלאכה, אף תשלומי עצרת נמי אסור בעשית מלאכה. ס'טייטש טאמער מען וואלט נאר געהאט די ראיה פון רבי אושעיא, די היקש פון פסח אויף שבועות, וואלט איך געזאגט אזוי ווי נאך פסח קומט וואס קומט חול המועד, איז די זעלבע זאך די ימי תשלומין פון שבועות איז אויך חול המועד, מען טאר נישט טון קיין מלאכה, דערפאר קא משמע לן דרבי אליעזר בן יעקב, האבן מיר די לימוד פון רבי אליעזר בן יעקב ובקצרכם, בקצרכם זעהן מיר קלאר אז מען מעג טוהן מלאכות אין די ימי תשלומין, ווייטער ואי מדרבי אליעזר בן יעקב טאמער מ'וואלט נאר געהאט די לימוד פון רבי אליעזר בן יעקב איז לא ידענא כמה, איז די לימוד פון רבי אליעזר בן יעקב איז סך הכל אז ס'איז דא געוויסע טעג נאך שבועות וואס זענען ימי תשלומין און אויך ובקצרכם ס'איז וואכן טעג אבער שטייט נישט וויפיל טעג, קא משמע לן דרבי אלעזר אמר רבי הושע, דערפאר דארף מען אויך די היקש פון רבי אלעזר אמר רבי אושעיא צו פסח אז ס'איז טאקע זיבן טעג, ס'דא זיבן ימי תשלומין נאך שבועות.